בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה דף י"א, מיר הייבן אן דף י"א עמוד א' אויבן, דרש רבה בר רב הונא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די שיטה פון שמואל, אז איינער וואס שלאפט אונטער א כילה אין א סוכה, וואס א כילה דאס איז א סארט געצעלט וואס מען מאכט אויפן בעט וואס דאס קומט מגין זיין פון פליגן זאל נישט בייסן, איז איינער וואס שלאפט אונטער א כילה, איז די איינציגסטע וועג וואס עס וועט זיין א פראבלעם, די איינציגסטע וועג וואס עס וועט נישט הייסן אז ער האט געשלאפן אין די סוכה, איז נאר טאמער ס'איז דא צוויי תנאים, איינס אז ס'איז נישט קיין כילת חתנים, וואס טייטש אז ס'האט א גראדע דאך, נישט סתם צוויי שיפע ווענט, און די צווייטע תנאי איז אז ס'איז העכער צען טפחים, טאמער ס'האט א גראדע דאך און ס'איז העכער צען טפחים, ביי אזא אופן הייסט עס א געצעלט פאר זיך, און איינער וואס שלאפט אונטער דעם איז נישט יוצא די מצוה פון סוכה. זאגט יעצט די גמרא, רבה בר רב הונא קריגט זיך אויף דעם, דרש רבה בר רב הונא, זאגט רבה בר רב הונא מותר לישון בכילה, מ'מעג שלאפן אונטער א כילה אף על פי שיש לה גג, אפילו ס'דא א דאך אויף דעם, און אף על פי שגבוהה עשרה, אפילו ס'איז הויעך צען טפחים, פרעגט די גמרא כמאן, ווי וועם האלט רבה בר רב הונא, אוודאי וועסטו מיר זאגן, כרבי יהודה, אזוי ווי די שיטה פון רבי יהודה, דאמר, וואס זאגט רבי יהודה, רבי יהודה זאגט, לא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, אז טאמער ס'איז דא אן אוהל עראי אונטער א אוהל קבע, איז פשט מען קוקט אינגאנצן נישט אן דעם אוהל עראי, ווי איז דא אזא רבי יהודה, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף כ', אמר רבי יהודה, נוהגין היינו לישן תחת המיטה בפני הזקנים, אז אונז פלעג מען זיך נוהג זיין צו שלאפן אונטער א בעט אין א סוכה, און ס'איז געווען דארט זקנים און זיי האבן נישט מוחה געווען, איז א ראיה אז היות וואס די בעט הייסט אן אוהל עראי און די סוכה איז אן אוהל קבע, זעהן מיר אז ס'איז נישט קיין פראבלעם צו שלאפן אונטער א אוהל עראי, און דערפאר זאגט רבה בר רב הונא אז מען מעג שלאפן אונטער א כילה ווייל ס'איז אן אוהל עראי, אויב אזוי פרעגט די גמרא פארוואס דארף ער זאגן מותר לישון בכילה אף על פי שיש לה גג אף על פי שגבוהה עשרה, זאג גרינגער, ולימא הלכה כרבי יהודה, זאל ער פשוט זאגן די הלכה איז ווי רבי יהודה, אונז וועמיר אליין וויסן אז די דין איז אזוי, ענטפערט די גמרא ניין, אי אמר הלכה כרבי יהודה, טאמער עט זאגן סתם הלכה כרבי יהודה הוה אמינא וואלט איך געזאגט, הני מילי מיטה דלגבה עשויה, טאקע א בעט, וואס א בעט איז דאך געמאכט צו שלאפן אויף דעם, און ממילא איינער וואס שלאפט אונטער דעם, איז נישט פשט אז ער איז יוצא סוכה ווייל ער שלאפט אונטער א אוהל עראי, נאר פשט איז ווייל דער בעט הייסט אינגאנצן נישט קיין אוהל, ס'איז דאך נישט געמאכט צו זיין אונטער דעם, אז ס'הייסט נישט קיין אוהל איז עס נישט קיין פראבלעם, אבל כילה, אבער א כילה דלתוכה עשויה, וואס איז בכל זאת געמאכט צו שלאפן אונטער דעם כילה, אימא לא, אפשר דארט איז יא א פראבלעם, קא משמע לן, פארדעם זאגט אונז רבה בר רב הונא ניין, טעמא דרבי יהודה, די אמת'ע טעם פון רבי יהודה איז נישט ווייל דער בעט הייסט אינגאנצן נישט קיין אוהל, נאר דער טעם איז דלא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, לא שנא מיטה ולא שנא כילה, אז אוהל עראי איז נישט מבטל אוהל קבע, און במילא היות א כילה איז אויך אן אוהל עראי, אפילו ס'איז געמאכט צו שלאפן אונטער דעם, איז דאס נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישט מבטל די אוהל קבע, און מ'איז יוצא די מצוה פון סוכה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס, האמיר שוין געזען די משנה, אז טאמער א מענטש בייגט סיי צווייגן פון א גפן בוים אדער פון א דלעת בוים אדער פון א קיסוס אויך אזא סארט געוויקס, ער בייגט עס ארויף אויף זיין סוכה, וואס מען האט דאך שוין געזען און מ'עט זען אין די המשך הגמרא פון ווי מען לערנט עס ארויס, אז מען טאר נישט צודעקן א סוכה מיט א זאך וואס איז מחובר לקרקע, מילא איינער וואס טוט דאס, וסיכך על גבה, חוץ פון דעם לייגט ער אויך כשר'ע סכך, פסילה, און נאך אלץ די סוכה איז פסול, פארוואס? ווייל ס'איז אויך דא דא סכך וואס איז מחובר לקרקע, אבער ואם היה סיכוך הרבה מהן, טאמער ס'איז דא מער כשר'ע סכך פון פסול'ע סכך, און פארשטייט זיך דאס איז אויך אזוי ווי מען האט שוין געזען פריערט, דאס רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען האט עס אויסגעמישט, נישט אז ס'איז אפגעטיילט ווייל אז ס'איז אפגעטיילט ווערט עס נישט בטל, אבער אז מען האט גוט אויסגעמישט די מחובר'דיגע סכך, מיט די כשר'ע סכך, און ס'איז דא מער כשר'ע ווי מחובר'דיגע, או, אדער ער מאכט א צווייטע פאטענט, שקצצן, ער האקט אפ די מחובר'דיגע סכך, און וואס טייטש ס'קומט דאך אראפ פון א בוים, האקט ער אפ דעם צווייגל פונעם בוים, איז ביי די ביידע אופנים כשרה, דעמאלטס איז די סוכה יא כשר, ווייל טאמער איז דא מער כשר'ע סכך פון פסול'ע סכך און ס'איז אויסגעמישט, איז עס כשר ווייל ס'איז בטל, און טאמער מ'האקט עס אפ, איז אויך כשר ווייל ס'איז מער נישט מחובר. זאגט די משנה, זה הכלל, דאס איז א כלל, כל שהוא מקבל טומאה, יעדע זאך וואס איז מקבל טומאה, למשל א מאכל, אדער א בגד, איז נישט כשר פאר סכך, און די זעלבע זאך ואין גידולו מן הארץ, טאמער ס'וואקסט נישט פון די ערד, למשל, פעל פון א בהמה, וואס פאר מ'ארבעט עס אויס איז עס נישט מקבל טומאה, אבער ווי נישט ווי ס'וואקסט נישט פון די ערד, איז די אלע זאכן אין מסככין בו, איז פסול לסכך, וכל דבר שאינו מקבל טומאה, וגידולו מן הארץ, א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, און ס'וואקסט פון די ערד, מסככין בו קען מען עס ניצן אלס סכך, און פארשטייט זיך דאס רעדט זיך אז ס'איז נישט מחובר לקרקע ווי מ'עט זען אין די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא, יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא, רב יוסף איז געזעצן פאר רב הונא, ויתיב וקאמר, און ער האט נאכגעזאגט דאס וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה, או שקצצן כשרה, אז די משנה האט געגעבן א פאטענט, אז טאמער איינער האט צוגעדעקט א סוכה מיט א זאך וואס איז מחובר לקרקע, און ער האקט עס אפ, קצצן, מאכט ער כשר מיט דעם די סוכה. ואמר רב, זאגט רב יוסף פאר רב הונא נאך בשם רב, אז צריך לנענע, וואס טייטש ס'איז נישט גענוג אז מען האקט פשוט אפ דעם צווייגל, פארוואס? ווייל מ'עט זען ס'דא א לימוד ביי סוכה שטייט אז חג הסוכות תעשה לך, תעשה לערנט מען ארויס ווי מען וועט באלד זען תעשה ולא מן העשוי, טייטש מען דארף מאכן א סוכה, ס'קען נישט אליין געמאכט ווערן פון זיך, און במילא טאמער איינער דעקט צו א סוכה מיט א זאך וואס איז מחובר לקרקע, און יעצט האקט ער אפ דעם צווייגל, איז נישט פשט ער האט צוגעדעקט דעם סוכה, נאר ס'איז מן העשוי, די סוכה איז אליין געווארן כשר, ער האט פשוט אפגעהאקט דעם צווייגל, איז ביי אזא ציור זאגט רב, איז אוודאי די סוכה איז נאך אלץ נישט קיין כשר'ע סוכה, ס'העלפט נישט סתם דו האקסט אפ דעם צווייגל, נאר וואס דען מ'דארף מנענע זיין, מ'דארף ארום ריקן די סכך נאכדעם וואס מ'האקט עס אפ, אזוי אז מ'הייבט עס אויף און מ'לייגט עס צוריק אראפ, מ'ריקט עס ארום, איז פשט אז האסט יעצט פריש צוגעדעקט די סוכה מיט כשר'ע סכך, הייסט עס מער נישט תעשה ולא מן העשוי, וואס ביי אזא ציור זאגט די משנה אז די סוכה איז טאקע א כשר'ע סוכה, אזוי זאגט. רב יוסף בשם רב, אמר ליה רב הונא, זאגט רב הונא צו רב יוסף, הא, די מימרא שמואל אמרה, דאס האט נישט רב געזאגט, דאס האט שמואל געזאגט, אהדרינהו רב יוסף לאפיה, איז רב יוסף האט זיך געבייזערט, ער האט אוועק גערוקט זיין פנים, ואמר ליה, האט ער צוריק געענטפערט, אטו מי קאמינא לך דלא אמרה שמואל, אמרה רב, ואמרה שמואל, ס'הייסט וואס האב איך דיר געזאגט, איך האב דיר נאכגעזאגט די מימרא פון רב, זאגסטו מיר נישט רב האט געזאגט שמואל האט עס געזאגט, איך האב דיר קיינמאל נישט געזאגט אז שמואל האט עס נישט געזאגט, קען זיין שמואל האט עס אויך געזאגט, איך זאג רב האט געזאגט דו האסט געהערט פון שמואל ביידע האבן עס געזאגט, אמר ליה רב הונא, האט רב הונא גענטפערט ניין, הכי קאמינא לך, איך האב דיר געמיינט צו זאגן דווקא דשמואל אמרה ולא רב, דווקא שמואל האט געזאגט רב האט נישט געזאגט פארוואס, ווייל דרב אכשורי מכשר, ווייל רב האלט טאקע נישט אזוי און ער'ט באלד א ראיה ברענגען אז רב האלט אז מען דארף נישט מנענע זיין, פארוואס ווייל ווען מען שניידט עס אפ האלט רב איז גענוג, מען דארף נישט שאקלען די סכך, פארוואס ווייל רב האלט טאקע אז תעשה ולא מן העשוי, ס'טאר נישט אליין געשען א סוכה, און רשי ברענגט א דוגמא, לאמיר זאגן אז איינער איז חוטט בגדיש, ס'איז דא א גרויסע הויפן פון תבואה, און א מענטש גראבלט אריין א לאך אזוי ווערט אזא סוכה'לע אין דעם, דארט איז אוודאי רב מודה תעשה ולא מן העשוי, דו האסט נישט צוגעדעקט דעם סוכה, נאר וואס דען די סוכה איז געווארן פון זיך, ס'האט זיך אליין צוגעדעקט, דו האסט פשוט געמאכט א לאך אין הויפן פון תבואה, דאס איז אוודאי תעשה ולא מן העשוי, אבער אז איינער האקט אפ א צווייגל, דאס אליין זאגט רב איז שוין תעשה, האסט געטון עפעס, האסט אפגעהאקט דעם צווייגל, פשט האסט צוגעדעקט די סוכה מיט דעם, און במילא ביי דעם האלט רב איז נישט קיין פראבלעם פאר דעם דארף מען נישט מנענע זיין די סכך, וואס איז א ראיה אז רב האלט טאקע אזוי? כי הא דרב עמרם חסידא, מען קען ברענגען א ראיה פון די מעשה מיט רב עמרם חסידא, וואס איז געווען דא די מעשה, איז דא רעדט מען א מעשה פון ציצית, ביי ציצית שטייט אויך גדילים תעשה לך, און מען דרשנט תעשה ולא מן העשוי, אז מען דארף עס טון, איז רב עמרם חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה, ער האט געלייגט ציצית אין א בגד פאר זיין פרוי, ער האט געהאלטן אז א פרוי איז מחויב בציצית, די סיבה וואס אונז האלטן אז א פרוי איז פטור פון ציצית איז ווייל ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, ווייל ביינאכט טראגט מען נישט קיין ציצית ווייל אונז אונז דרש'ן מיר פון וראיתם אותו אז דווקא א צייט וואס מען זעט די ציצית ביינאכט זעט מען נישט איז פטור מן הציצית, מה שאין כן רב עמרם חסידא האט געהאלטן אז פון וראיתם אותו קען מען סך הכל ממעט זיין אז א סומא אז א בלינדע איז פטור פון ציצית, אבער ביינאכט איז מען נאך אלץ מחויב בציצית, און ממילא איז ציצית נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, איז א פרוי מחויב, מילא ער האט געמאכט. ציצית פאר זיין פרוי, תלאן ולא פסק ראשי חוטין שלהן, נאר וואס האט ער געטון? אונז ווייסט מען ווי אזוי מאכט מען ציצית, מען נעמט פיר שטריק, מען לייגט עס אריין אין דעם לעכל פונעם בגד, שפעטער אז מען קנייטשט איבער די פיר שטריק ווערט אכט שטריק, מען בינדט עס צאם, און אזוי האבן מיר א ציצה. ער האט עס נישט אזוי געטון, ער האט גענומען איין לאנגע פאדעם, ער האט עס איינגעקנייטשט פיר מאל, אזוי איז געווארן פיר פעדעמער, ער האט עס נישט אפגעשניטן ביי די עקן, נאר עס איז בעצם געווען איין לאנגע פאדעם, עס האט אויסגעזען ווי פיר פעדעמער, אזוי האט ער עס אריינגעלייגט אין דעם בגד, ער האט עס צאמגעקניפט, און אזוי איז פשט אז עס איז געווען צאמגעקניפט. פארן צושניידן די חוטים, ס'טייטש בעצם יעצט האמער דא א ציצה וואס איז געמאכט פון איין פאדעם, נישט פון פיר, אוודאי אז מ'עט יעצט אפשניידן די עקן, יעצט עט עס ווערן אכט שטריק מיט איין שניט, אבער ער האט נישט אזוי געטון, אתא לקמיה דרב חייא בר אשי, איז ער געקומען צו רב חייא בר אשי פרעגן וואס טוט מען דא, אמר ליה, האט רב חייא בר אשי אים געזאגט, הכי אמר רב, אזוי האב איך מקבל געווען פון רב, מפסקן והן כשרין, רב האט געפסקנט, מ'קען פשוט שניידן די עקן, ברגע וואס דו שניידסט די עקן ווערט דא אכט שטריק, און ממילא שנייד עס, עסטו האבן כשר'ע ציצות, אלמא זעהן מיר פון דעם, אז פסיקתן זו היא עשייתן, מען ווייסט דאך ביי ציצית שטייט תעשה ולא מן העשוי, טאמער דו שניידסט די שטריק איז פשט אז דער ציצה איז געווארן פון זיך, ווייל דו האסט דאך נישט ארומגעבינדן אכט פעדעמער, דו האסט נישט ארומגעבינדן פיר שטריק דא, דו האסט ארומגעבינדן איין שטריק, יעצט האסטו צושניטן, און וויאזוי זאגט מען נישט תעשה ולא מן העשוי, פארוואס איז עס נישט קיין פראבלעם, נאר אוודאי האלט רב אז די שניט אליין וואס דו מאכסט דא, דאס איז תעשה, האסט געמאכט עפעס, האסט געמאכט די ציצית, האסט טאקע עס נישט געמאכט פארדעם, האסט עס געמאכט יעצט, אבער די מעשה הייסט א מעשה, אז זאל נישט הייסן מן העשוי, הכי נמי, און ממילא איז א ראיה דא אויכעט, אז רב וועט דא אויכט האלטן ביי סוכה, קציצתן זו היא עשייתן, אז שניידן א צווייגל איז גענוג, דאס הייסט שוין תעשה, האסט געטון דא א פעולה, ס'הייסט מער נישט מן העשוי, און דערפאר, זאגט רב הונא אז כ'האב טאקע יעצט א ראיה אז רב האלט נישט ווי שמואל נאר שמואל האלט מ'דארף מנענע זיין די סכך און נישט רב, פרעגט די גמרא וסבר שמואל לא אמרינן פסיקתן זו היא עשייתן, נאר רב האלט אזוי מ'קען פשוט געבן א שנייד די ציצה, שמואל האלט נישט אזוי, והא תני שמואל משום ר' חייא, שמואל האט פארגעלערנט א ברייתא בשם ר' חייא אז וואס? אז הטיל לשני קרונות בבת אחת, וואס איז טאמער איינער נעמט א גאר א לאנגע פאדעם, ער קנייטשט עס איין אזוי ווערט דא פיר שטריק, און יעצט נעמט ער די פיר שטריק וואס איז בעצם איינס, און אנשטאטס עס אריינלייגן אין איין לעכל, לייגט ער עס אריין אין צוויי לעכלעך פונעם בגד, יעצט, ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן, יעצט שניידט ער אלע עקן, פשט כ'האב יעצט צוויי ווינקלעך פונעם בגד וואס יעדעס איינס האט פיר שטריק, אבער פארדעם איז עס געווען איינס, כשרין איז עס כשר, מאי לאו, לכאורה וואס רעדט זיך דא? שקושר ואחר כך פוסק, אוודאי רעדט מען דא אז מ'האט אריינגעלייגט די איין לאנגע שטריק אין צוויי לעכער אויף צוויי ווינקלעך פונעם בגד, מ'האט עס צאמגעקניפט, נאר נאכדעם האט מען עס צושניטן. פון דעסוועגן זאגט דא שמואל, שמואל לערנט פאר די ברייתא פשט שמואל איז מסכים צו די ברייתא, אז ס'איז גענוג אז מ'שניידט פשוט די פעדעמער און מיט דעם מאכט מען כשר די ציצית. זעהן מיר אז שמואל האלט אויך אז קציצתן זו היא עשייתן און מ'דארף נישט טון מער פון דעם. זאגט די גמרא לא, שפוסק ואחר כך קושר, די ברייתא רעדט דא אז קודם האט מען געשניטן און נאר נאכדעם האט מען געקניפט. און אז מען שניידט קודם, איז אוודאי אז מען האט קודם געשניטן און נאכדעם געקניפט אז ביידע ציצית זענען כשר. איי פרעגט די גמרא וואס איז די חידוש? פוסק ואחר כך קושר מאי למימרא? אוודאי אז כ'קען נעמען א לאנגע שטריק און עס אריינלייגן אין צוויי לעכער און שפעטער עס צושניידן און נאר נאכדעם קניפן, אוודאי הייסט עס נישט תעשה ולא מן העשוי, אוודאי הייסט עס נישט געמאכט געווארן פון זיך האט דאך עס געקניפט נאכן שניידן. ענטפערט די גמרא ניין ס'איז נאך אלץ דא א חידוש, ווייל מהו דתימא, כ'וואלט ווען געמיינט, אז היות ס'שטייט אין פסוק ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת קען מען דרש'ענען בעינן כנף בשעת פתיל אז מ'דארף אז בשעת מ'לייגט אריין די שטריק זאל עס נאר זיין אין איין כנף נישט אין צוויי וליכא און דא איז דאך דאס נישט דא ווייל דו האסט עס קודם אריינגעלייגט אין צוויי לעכער אין צוויי ווינקלען נאר נאכדעם געשניטן קא משמע לן דא זאגט די ברייתא אז ס'נישט קיין פראבלעם אז מען קען עס צושניידן נאכדעם וואס מען לייגט עס אריין אין צוויי לעכער, אבער אוודאי קניפן, קניפן מוז מען עס קניפן לויט שמואל נאכדעם וואס מען האט עס געשניטן, ווייל טאמער מען וועט עס שניידן נאכן קניפן, האלט שמואל דאס איז מן העשוי, דאס הייסט נישט אז דו האסט געמאכט ציצית. פרעגט יעצט די גמרא אויף רב מיתיבי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, תלאן, טאמער מען האט געלייגט די פעדעמער פון די ציצית, ולא פסק ראשי חוטין שלהן, און מען האט עס נישט געשניטן, פסולין איז די ציצית פסול. מאי לאו? לכאורה וואס מיינט פסולין? פסולין לעולם, אז ס'איז אלעמאל פסול, ווייל אפילו נאכן שניידן האסטו נאך אלץ די פראבלעם פון תעשה ולא מן העשוי. ותיובתא דרב איז א קשיא אויף רב, אמר לך רב זאגט רב ניין, מאי פסולין פסולין עד שיפסקו, ס'איז פסול ווילאנג דו עסט נישט שניידן, אבער נאכן שניידן הייסט עס שוין נישט קיין פראבלעם, ווייל דאס אליין הייסט תעשה פסיקתן זו היא עשייתן. ברענגט יעצט די גמרא אז שמואל קריגט זיך טאקע אויף רב, ושמואל אמר, פסולין לעולם, שמואל איז מפרש דא די ברייתא אז ווען די ברייתא זאגט אז ווען דו שניידסט עס איז פסול איז עס אלעמאל פסול ווייל ס'איז תעשה ולא מן העשוי, וכן אמר לוי, לוי זאגט אויך ווי שמואל, פסולין לעולם, וכן אמר רב מתנה אמר שמואל, רב מתנה האט אויך נאכגעזאגט פון שמואל אז פסולין לעולם, מען קען נישט פארעכטן אזא ציצה, איכא דאמרי איז דא זאגן אז אמר רב מתנה בדידי הוה עובדא אז ער אליין האט געהאט טאקע אזא מעשה, ואתאי לקמיה דמר שמואל, ואמר לי פסולין לעולם, און שמואל האט טאקע אזוי געפסקנט אז ס'איז פסול אויף אלעמאל. פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא אויף רב. מיתיבי מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, תלאן ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן פסולין, אז טאמער מען האט געהאנגען די ציצית, מען האט אריינגעלייגט די ציצית, מען האט עס צוגעקניפט, און נאר נאכדעם האט מען עס געשניטן, זאגט די ברייתא קלאר אז פסולין, אפילו מען האט עס געשניטן נאכדעם, און דא קען מען נישט זאגן פסולין עד שיפסקו, ווייל דא זאגט די ברייתא קלאר אז נאכן שניידן איז נאכאלץ פסול, ס'הייסט שוין פסולין לעולם. זעהן מיר קלאר א ברייתא ווי שמואל, און די גמרא טאקע בלייבט מיט דעם אז די ברייתא איז א קשיא אויף רב, ועוד תניא, אבער פאר די גמרא קומט צו די ברייתא, פרעגט די גמרא נאך א קשיא פון נאך א ברייתא אויף רב, תניא גבי סוכה, מיר האבן געלערנט א ברייתא אויף די נושא פון סוכה, שטייט אין די ברייתא אזוי, ביים סוכה שטייט חג הסוכות תעשה, דרש מען תעשה ולא מן העשוי, מכאן אמרו פון דא האבן חכמים גע'דרשנ'ט אז הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס, טאמער איינער לייגט א געוויקס אויפן סוכה ווען ס'איז מחובר לקרקע, וסיכך על גבהן און מ'לייגט אויף דעם כשר'ע סכך פסולה, איז עס פסול. היכי דמי, זאגט די גמרא פון וואס רעדט זיך דא די ברייתא? אילימא בשלא קצצן, עסטו וועלן זאגן די ברייתא רעדט די זעלבע ציור פון די משנה, פארן שניידן די צווייגלעך איז עס פסול. אויף דעם זאגט די גמרא, מאי איריא משום תעשה ולא מן העשוי, תיפוק ליה דמחוברין נינהו,

ווייל הכא במאי עסקינן דשלפינהו שלופי, דא רעדט מען אז מען האט נישט אפגעשניטן די צווייגלעך מיט א מעסער נארמאל, נאר האט עס אפגעפליקט מיט די הענט, וואס ווען מען פליקט עס אפ מיט די הענט, דלא מינכרא עשיה דידהו, דא זעהט מען נישט די עשיה, ווען מען שניידט אפ א צווייגל זעהט מען קלאר די צווייגל איז אפגעשניטן פון בוים, דארט זאגט רב, ס'הייסט נישט תעשה ולא מן העשוי, דו האסט שוין געטון א פעולה דא, דו האסט געשניטן דעם צווייגל דאס איז גענוג, אבער די ברייתא רעדט זיך דא מען האט עס אפגעפליקט מיט די הענט, וואס דעמאלטס קוקט עס נאך אלץ אויס ווי ס'איז מחובר צום בוים ווייל ס'איז נישט געשניטן מיט אזעלכע שיינע גראדע שניטן, נאר ס'איז אפגעפליקט, און ביי אזא ציור זאגט די ברייתא די סוכה איז פסול, ווייל דאס הייסט טאקע נישט תעשה ולא מן העשוי, אבער אין הכי נמי ביי א ציור וואס מ'שניידט מיט א מעסער קען אוודאי זיין ווי רב האט געזאגט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם, אבער זאגט די גמרא מכל מקום תלאן ואחר כך פסק קשיא לרב, די פריערדיגע ברייתא איז יא א קשיא אויף רב, זאגט די גמרא קשיא, ס'איז טאקע שווער, זאגט יעצט די גמרא, למעשה מ'האט געהאט א מחלוקת דא צווישן רב און שמואל צו מען זאגט קציצתן זו היא עשייתן צו מען זאגט נישט קציצתן זו היא עשייתן לימא כתנאי לכאורה קען מען זאגן אז ס'איז שוין בעצם א מחלוקת תנאים וואס א מחלוקת תנאים איז בעצם אונז האבן געזען א משנה אין דף ל"ב די משנה רעדט דארט פון א הדס די הדסים וואס מען נוצט מיטן אתרוג לולב איז אויף א הדס קען אמאל וואקסן אזעלכע קליינע טרויבעלעך ס'איז נישט טרויבן וואס אונז עסן אבער אזעלכע קליינע געוויקסן וואס טאמער ס'איז דא מער טרויבעלעך ווי די הדס אליין איז די גאנצע הדס פסול פארוואס ווייל ס'דארף זיין הדר, עס דארף זיין א שיינע הדס און אז ס'האט אסאך קאלירן איז עס פסול, אזוי זאגט דארט די משנה, יעצט וואס איז טאמער איינער האט אזא סארט הדס א פסולע הדס און ער וויל יעצט יום טוב אפפליקן די אלע ענבים וואס וואקסן דא כדי זאל זיין כשר, זאגט די משנה דארט אז מ'טאר נישט, פארוואס? ווייל ס'קוקט אויס ווי ער איז א מתקן מנא, אזוי ווי א מכה בפטיש, ער פאררעכט דא דעם הדס, און מילא טאר מען דאס נישט טון יום טוב, איז אויף דעם זאגט א ברייתא, די ברייתא זאגט, עבר ולקטן, וואס איז טאמער איינער יא געגאנגען יום טוב און אפגעפליקט די אלע טרויבעלעך און אזוי וויל ער כשר'ן די הדס פסול, איז די הדס פסול דברי ר' שמעון בר יהוצדק, אזוי זאגט ר' שמעון בר יהוצדק, וחכמים מכשירין, חכמים זאגן אז אפילו מען טאר דאס טאקע נישט טון, אבער טאמער מען האט עס געטון איז עס א כשר'ע הדס. יעצט, סברוה, די בני הישיבה האבן געוואלט זאגן אז וואס איז די מחלוקת דא צווישן ר' שמעון בר יהוצדק און די חכמים? דכולי עלמא לולב צריך אגד, יעדער איז מסכים אז מען דארף צובינדן די לולב מיט די הדס מיט די ערבה צוזאמען, נאר אזוי איז מען יוצא, באלד וועט מען זען ס'איז א מחלוקת ווי מען לערנט עס ארויס, אבער יעדער סיי ר' שמעון בר יהוצדק און סיי די חכמים האלטן מען דארף עס צובינדן, איז ממילא אז מען דארף צובינדן א לולב איז פשט אז ס'איז שייך דא א געוויסע עשיה, טאמער מען דארף נישט צובינדן די לולב מיט די הדס מיט די ערבות, הייבט מען אויף די ד' מינים און מען שאקלט עס, ס'איז נישט שייך דא עפעס צו מאכן, אבער טאמער מען דארף עס צובינדן איז פשט ס'איז שייך א געוויסע עשיה ביים לולב, יעצט וילפינן לולב מסוכה דכתיב גבי סוכה תעשה ולא מן העשוי, חוץ פון דעם איז יעדער מודה אז מען לערנט ארויס לולב פון סוכה, ס'טייטש היות וואס ס'איז שייך א געוויסע עשיה ביים לולב מ'דארף עס צובינדן, און ביים סוכה ווייסט מען דאך שטייט תעשה ולא מן העשוי, מ'דארף מאכן די סוכה מ'דארף עס צודעקן מיט סכך, ס'טאר נישט געשען פון זיך, און ממילא מיט א בנין אב לערנט מען שוין אויך ביי לולב אויך אז די צובינדן אז מ'בינדט צו די ד' מינים די לולב מיט די הדסים און די ערבות דארף עס אויך זיין תעשה ולא מן העשוי, יעדער איז מסכים צו די צוויי כללים, נאר מאי לאו בהא קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת דא? דמאן דמכשיר סבר, די חכמים וואס זאגן אז ווען מען פליקט אפ די טרויבעלעך איז עס כשר, זיי האלטן אמרינן גבי סוכה קציצתן זו היא עשייתן, זיי האלטן כשיטת רב אז ביי א סוכה טאמער מען דעקט עס צו מיט אזאך וואס איז מחובר לקרקע און נאכדעם שניידט מען עס אפ, אפשניידן דאס אליין הייסט א גוטע עשיה און ממילא פעלט נישט אויס אז מען זאל מנענע זיין די סכך, איז די זעלבע זאך דא, דו פליקסט אפ די ענבים, האסטו געמאכט, האסט צוגעבינדן מיט דעם האסט עס צוגעבינדן מיט דעם האסט עס געמאכט, און וגבי לולב נמי אמרינן לקיטתן זו היא עשייתן, און מילא ביים לולב זאגט מען אויך אז ווען דו פליקסט אפ די טרויבעלעך, יעצט מיט דעם האסטו צוזאמגעבינדן, יעצט האסטו עס געמאכט א כשר'ע אתרוג לולב, און יעצט קענסטו גיין שאקלען, און מאן דפסיל סבר, רבי שמעון בר יהוצדק האלט ווי שמואל, אז לא אמרינן גבי סוכה קציצתן זו היא עשייתן, ס'העלפט נישט סתם שניידן, מ'דארף טון עפעס מער פון דעם, איז במילא וגבי לולב נמי לא אמרינן לקיטתן זו היא עשייתן, איז די זעלבע זאך ביים לולב, היות וואס יעצט נאכדעם וואס דו האסט עס צוזאמגעבינדן פליקסטו אראפ די טרויבעלעך, איז פארדעם זאגט מען נישט לקיטתן זו היא עשייתן, נאר דארפסט עס צוריק אויפבינדן און נאכאמאל צוזאמבינדן, יעצט פארוואס איז די מחלוקת דא פון רבי שמעון בר יהוצדק און די חכמים דווקא יום טוב ווען מען פליקט אפ די טרויבעלעך בעצם די זעלבע מחלוקת איז חול המועד אויכעט, נאר די סיבה איז ווייל יום טוב טאר מען דאך נישט בינדן, בינדן דארף מען בינדן פאר יום טוב, מילא יעצט איז נישט דא קיין פאטענט נאכאמאל איבערצובינדן די ד' מינים, און פאר דעם דא קלאפט אויס די מחלוקת אז מען שטייט יעצט יום טוב און מען האט אפגעפליקט די בלעטעלעך און מען קען עס נישט יעצט נאכאמאל צאמבינדן, מען האט עס שוין געבינדן פון ערב יום טוב, און דא קומט אריין די מחלוקת צו קציצתן זו היא עשייתן צו נישט, זאגט די גמרא אבער ניין, האסט נישט גוט אפגעלערנט די מחלוקת, מען מוז נישט זאגן אז דאס איז די מחלוקת, לא, דכולי עלמא לא אמרינן גבי סוכה קציצתן זו היא עשייתן, קען זיין סיי רבי שמעון בר יהוצדק, סיי די חכמים האלטן ווי שמואל אז ס'איז נישט גענוג סתם אזוי צו שניידן, נאר והכא במילף לולב מסוכה קמיפלגי, דא איז דא טאקע דא א מחלוקת צו מ'קען ארויסלערנען לולב פון סוכה, מאן דמכשר סבר לא ילפינן לולב מסוכה, די חכמים האלטן אז טאקע ביי א סוכה, דארט זאגט מען ווי שמואל אז שניידן איז נישט גענוג, ווייל מ'זאגט נישט קציצתן זו היא עשייתן, פיין דאס איז ביי סוכה, אבער וואס האט א לולב מיט סוכה, מ'לערנט נישט ארויס לולב פון סוכה, מילא ביי לולב איז נישט דא קיין פראבלעם אז אזא מין עשוי זאל אליין געמאכט ווערן, ומאן דפסיל סבר, משא"כ רבי שמעון בר יהוצדק האלט ילפינן לולב מסוכה, מען לערנט ארויס לולב פון סוכה, און אז ביי סוכה איז א פראבלעם איז דא אויך א פראבלעם, ואי בעית אימא. נאך א וועג וואס מען קען איינזעצן די מחלוקת פון ר' שמעון בר יהוצדק און די חכמים, אז אי סבירא לן דלולב צריך אגד כולי עלמא לא פליגי דילפינן לולב מסוכה. טייטש אין הכי נמי טאמער יעדער וואלט געהאלטן אז מען דארף צובינדן די ד' מינים, ביסט אוודאי גערעכט, יעדער וואלט אויך מסכים געווען אז מען לערנט ארויס לולב פון סוכה, און סתם אפפליקן טרויבעלעך איז נישט גענוג, ווייל קציצתן זאגט מען נישט זו היא עשייתן יעדער האלט ווי שמואל ס'איז א פראבלעם נאר והכא בהא קמיפלגי ווייסט וואס דא די מחלוקת מר סבר צריך אגד רבי שמעון בר יהוצדק האלט אז מ'דארף טאקע צובינדן די ד' מינים אז מ'דארף עס צובינדן איז פשט מ'דארף דא עפעס מאכן אז דארפסט עפעס מאכן פליקן הייסט נישט געמאכט מה שאין כן ומר סבר די חכמים האלטן אין צריך אגד אז מען דארף עס אינגאנצן נישט צוזאמענבינדן, מילא איז נישט שייך דא וואס צו מאכן בכלל, עס איז נישט שייך זאגן תעשה ולא מן העשוי, תעשה, עשוי, עס קומט נישט אריין דא, ווייל מען דארף גארנישט טון מיט די ד' מינים, מען הייבט עס אויף און מען שאקלט עס, מילא פאר דעם זאגן די חכמים אז טאמער איינער האט אראפגעפליקט מעג מען נאכאלץ נוצן די ד' מינים, ווייל עס איז נישט שייך דא אן עשיה. זאגט די גמרא, וואס איז בעצם דא די מחלוקת צו מען דארף צובינדן צו נישט? ובפלוגתא דהני תנאי, מען געפינט די מחלוקת, דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר, תנא קמא אין די ברייתא זאגט מען דארף נישט צובינדן די ד' מינים, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אגוד כשר, שאינו אגוד פסול אז ס'מוז זיין צוגעבינדן, טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן איז פסול, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז טאקע די טעם פון רבי יהודה אז ס'מוז זיין צוגעבינדן,

ורבנן, די חכמים וואס קריגן זיך אויף אים, לקיחה מלקיחה לא ילפינן, זיי האבן נישט מקבל געווען פון זייער רעבעס אזא גזירה שווה פון לקיחה לקיחה, דערפאר האבן זיי נישט די גזירה שווה, האלטן זיי נישט מען דארף עס צאמבינדן. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס אונז האבן א מחלוקת חכמים זאגן מען דארף נישט צאמבינדן, רבי יהודה זאגט מען דארף יא צאמבינדן, זאגט די גמרא כמאן אזלא הא דתניא, ווי וועם גייט די קומענדיגע ברייתא? מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לולב מצוה לאגדו, ס'איז א מצוה צאמצובינדן. ואם לא אגדו, אבער טאמער מ'האט נישט צוזאמגעבינדן אפילו ס'איז א מצוה, כשר, איז בדיעבד איז עס כשר. ווי וועם גייט עס? אי רבי יהודה, כי לא אגדו, אמאי כשר, לויט רבי יהודה, איז אוודאי איז נישט כשר טאמער מ'בינדט עס נישט צו. אי רבנן, לויט די חכמים, אמאי מצוה, איז עס סתם אזוי נישט קיין מצוה. און ווי וועם גייט די ברייתא? ענטפערט די גמרא, לעולם רבנן היא, אוודאי גייט עס כשיטת החכמים, ומשום שנאמר זה קלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות, וואס טייטש דא א ענין צו באשיינען מצוות, צאמבינדן איז א שיינע זאך, דאס איז די סיבה וואס ס'איז א מצוה, אבער נישט פשט ווייל מ'לערנט עס ארויס פון די גזירה שווה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין משנה, זה הכלל, כל דבר שמקבל טומאה, יעדע זאך וואס איז מקבל טומאה און ס'איז נישט גידולו מן הארץ, טאר מען נישט נוצן אלץ סכך. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו לערנט מען דאס ארויס? אמר ריש לקיש, זאגט ריש לקיש אזוי, אמר קרא, שטייט אין פסוק אין בראשית, ואד יעלה מן הארץ, אז די אד, א וואלקן יעלה מן הארץ קומט פון די ערד, יעצט די סוכה וואס זיצט מען אין סוכה איז דאך א זכר לענני כבוד, ובמילא זאגט מען מה אד דבר שאינו מקבל טומאה, אזוי ווי א וואלקן איז דאך נישט מקבל טומאה, וגידולו מן הארץ און ס'קומט פון די ערד אזוי ווי שטייט אין פסוק ואד יעלה מן הארץ, און די זעלבע זאך די סוכה וואס איז זכר לענני כבוד דארף אויך זיין אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, דארף זיין דווקא א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה און א זאך וואס וואקסט. זאגט די גמרא, הניחא למאן דאמר, ענני כבוד היו, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט אז דאס וואס שטייט אין פסוק כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים מיינט טאקע די ענני כבוד, אלא למאן דאמר סוכות ממש עשו להם, אבער לויט די מאן דאמר וואס מ'וועט באלד זעהן, וואס האלט אז נישט פשט אז כי בסוכות הושבתי פשט די אייבערשטער האט זיי ארום גענומען די ענני כבוד, נאר דער פסוק מיינט צו זאגן אז ממש, אידן האבן געמאכט פאר זיך סוכות דארט אין מדבר, מאי איכא למימר, אויב אזוי האט עס נישט קיין שייכות צו קיין וואלקן, האבן מיר נישט קיין לימוד, וואס ריש לקיש האט דא געזאגט אז ס'איז א דבר שאין מקבל טומאה און גידולו מן הארץ, ווי זעהן מיר טאקע די מחלוקת, צו דאס וואס שטייט אין פסוק איז ענני כבוד צו סוכות ממש, דתניא, וואס האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר, ר' אליעזר זאגט דאס גייט ארויף אויף ענני כבוד, ר' עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם, אז ס'איז ממש געווען סוכות אין מדבר, מילא הניחא לר' אליעזר, לויט ר' אליעזר פארשטיי מיר די לימוד, אז היות ס'איז דארט געווען ענני כבוד, און די סוכה איז א זכר צו ענני כבוד, און א וואלקן איז א דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ די זעלבע זאך א סוכה, אלא לר' עקיבא, מאי איכא למימר, אבער לויט ר' עקיבא ווי האמיר א לימוד? ענטפערט די גמרא, כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן, פון א נייע לימוד, אמר קרא, שטייט אין פסוק חג הסוכות תעשה לך, און ממילא מ'האט שוין געזען די לימוד אז חג גייט ארויף אויפן קרבן חגיגה, און סוכות גייט ארויף אויפן סוכה מקיש סוכה לחגיגה מה חגיגה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אזוי ווי די קרבן חגיגה די בהמה איז א דבר שאין מקבל טומאה א לעבעדיגע בהמה איז נישט מקבל טומאה און די זעלבע זאך ס'איז גידולו מן הארץ פארוואס הייסט עס גידולו מן הארץ וואס הייסט א בהמה גידולו מן הארץ איז רש"י צייכנט צו אז ביי מעשה שני איז דא א לימוד אז מעשה שני דארף זיין ווען מ'לייזט אויס געלט פון מעשה שני אין ירושלים אויף עסן דארף מען עס אויסלייזן אויף גידולי קרקע און שטייט אין פסוק אז מען קען עס אויסלייזן אויף א בהמה, זעהן מיר א בהמה הייסט גידולי קרקע, און ממילא א בהמה איז גידולי קרקע און ס'אינו מקבל טומאה, די זעלבע זאך א סוכה, אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, נאר וואס רש"י רעדט אויס, אויב אזוי קומט אויס אז טאמער א בהמה הייסט טאקע גידולי קרקע, זאל מען קענען נוצן פעל פון א בהמה צו צודעקן א סוכה, ווייל ס'איז דאך גידולי קרקע, נאר וואס דען זאגט רש"י אז מ'עט באלד זעהן נישט דאס איז די אמת'ע לימוד, וואס טייטש די אמת'ע לימוד וואס פון דארט לערנט מען ארויס אז די סכך דארף זיין דבר שאינו מקבל טומאה און גידולו מן הארץ איז פון א צווייטע פלאץ אינגאנצן, און ממילא העט אויסקומען אז אין הכי נמי א בהמה קען מען רופן גידולי קרקע אבער גידולו מן הארץ קען מען דאס נישט רופן ווייל גידולי קרקע הייסט עס ווייל די בהמה עסט ער פאשעט און עסט עסן פון די ערד קען עס הייסן גידולי קרקע אבער נישט מן הארץ ער וואקסט נישט פון די ערד און ממילא למסקנה טאקע קען מען אוודאי נישט נוצן פעל פון א בהמה צוצודעקן א סוכה אבער על כל פנים אזוי ברענגט דא די גמרא רב דימא זאגט נאך בשם ר' יוחנן דאס איז די לימוד פרעגט אבער די גמרא אי אויב אזוי דאס איז די לימוד אז מען גלייכט צו חג צו סוכות מען לערנט ארויס פון חגיגה זאל מען זאגן מה חגיגה בעלי חיים אף סוכה נמי בעלי חיים אפשר דארף מען טאקע צודעקן א סוכה דווקא מיט בעלי חיים און נישט מיט אנדערע זאכן און ממילא זאגט די גמרא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אז די לימוד איז און מיט דעם בלייבט מען טאקע במסקנא אמר קרא שטייט אין פסוק אז חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים און די פסוק זאגט באספך מגרנך ומיקבך אין די צייט וואס מען נעמט צאם די גורן די תבואה און יקבך די וויינגארטן, דעמאלטס איז די צייט פון סוכות, וואס פשטות זאגט פשוט די פסוק אז דאס איז די צייט פון סוכות די צייט פון יאר וואס מען קלויבט צאם אין די פעלדער, אבער אונז דרש'נט מען אז בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר, אז די פסוק רעדט דא באספך מגרנך ומיקבך, ס'טייטש נאכדעם וואס מען ליידיגט אויס די פעלדער פון אלע תבואה און ס'בלייבט איבער אלע שמוץ דארט וואס איז מער נישט מחובר לקרקע, און נאכדעם וואס מען ליידיגט אויס די וויינגארטן פון אלע טרויבן דארט און ס'בלייבט איבער די אלע צווענגלעך דארט וואס איז נישט מחובר לקרקע, דאס איז כשר צו צודעקן א סוכה, וואס דאס איז א דבר שאין מקבל טומאה ס'איז נישט קיין מאכל און ס'איז אויך גידולו מן הארץ און ממילא מוז מען נוצן אזא סארט סכך, פרעגט אבער די גמרא ווער זאגט ואימא גורן עצמו ויקב עצמו, ס'טייטש קען זיין אז מ'קען נוצן די גורען אליין די יקב אליין די תבואה אליין און די טרויבן אליין און ממילא העט מען אויך קענען צודעקן די סוכה מיט א מאכל, וואס א מאכל איז דאך א זאך וואס איז מקבל טומאה, האמיר נישט קיין לימוד אז מ'טאר נישט צודעקן א סוכה מיט א זאך וואס איז מקבל טומאה, זאגט די גמרא אמר רב זירא ענטפערט רב זירא, יקב כתיב כאן, יקב גייט ארויף אויף וויין, ואי אפשר לסכך בו, מען קען נישט צודעקן א סוכה מיט וויין ס'איז דאך א רינעדיגע זאך, מילא מוז זיין ס'גייט ארויף אויף די שמוץ וואס מען לאזט איבער אויפן פעלד, וואס דאס איז א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה. מתקיף לה רבי ירמיה, פרעגט רבי ירמיה אבער, ווער זאגט, ס'איז יא דא א וויין וואס מען קען צודעקן מיט דעם, ואימא יין קרוש הבא משניר, שהוא דומה לעיגולי דבילה, ס'דא אזא פארגליווערטע וויין וואס קומט פון א פלאץ וואס הייסט שניר, וואס דאס איז דומה צו אויסגעטריקענטע תאנים, וואס טייטש א הארטע זאך, וואס ווערט פארגליווערט, ס'ווערט אז די וויין ווערט אלט און פארגליווערט, קען מען צודעקן מיט דעם די סוכה, מילא ווייטער האסטו נישט קיין ראיה אז דאס וואס שטייט אין פסוק באספך מגרנך ומיקבך גייט ארויף אויף שמוץ, קען אז ס'גייט ארויף אויף די פירי אליין, אמר ר' זירא, ר' זירא איז זייער געפאלן דאס וואס ר' ירמיה האט געזאגט, האט ער געזאגט, הא מילתא הוה בידן, זיי האבן געהאט אזא פעסטע לימוד, ואתא רבי ירמי' ושדא ביה נרגא, רבי ירמי' האט אריינגעהאקט אין דעם א האק, ס'טייטש האט עס אינגאנצן צופיצלט די לימוד, אונז זעמיר געבליבן אן א לימוד, ס'טייטש אונז האבן געהאט א לימוד אז ס'קען נישט זיין אז מ'דעקט צו א סוכה מיט וויין, מוז זיין ס'גייט ארויף אויף די שמוץ, אבער רבי ירמי' ווייזט דא אויף אז מ'קען יא צודעקן א סוכה מיט וויין, זאגט אבער די גמרא רב אשי אמר, רב אשי האט דאס פארענטפערט, און ער האט געזאגט שטייט מגרנך ולא גורן עצמו, מיקבך ולא יקב עצמו, א זאך וואס קומט פונעם גורן, פונעם יקב, נישט די יקב אליין, נישט די גורן אליין, נישט די תבואה אליין, נישט די וויין אליין, נישט די טרויב אליין, נאר אוודאי די שמוץ, וואס דאס איז נישט קיין מאכל, ס'איז א זאך וואס איז נישט מקבל קיין טומאה. זאגט די גמרא, רב חסדא אמר א אנדערע לימוד מהכא, מ'לערנט עס ארויס פון דא, שטייט אין פסוק די נביא זאגט נחמיה, צאו ההר, והביאו עלי זית, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ עבות, און די פסוק פירט אויס לעשות סוכות ככתוב, ער הייסט ברענגען די אלע זאכן צו מאכן סוכות, ממילא זעהט מען אז ער כאפט נאר אן אזעלכע דוגמאות ווי בלעטלעך פון א זית בוים, פון א שמן בוים, פון הדסים, פון תמרים, פון עץ עבות, דאס איז אלעס זאכן וואס איז גידולו מן הארץ און ס'איז נישט מקבל טומאה, און ממילא איז א ראיה אז דאס איז די סכך וואס מען דארף נוצן. פרעגט די גמרא אבער סתם אויף די פסוק, אין פסוק שטייט דא עלי הדס און עלי עץ עבות, היינו הדס היינו עץ עבות, ביידע די זעלבע זאך, די תורה רופט אן א הדס עץ עבות, אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא ס'איז צוויי אנדערע זאכן, הדס שוטה לסוכה, דאס וואס שטייט דא עלי הדס, גייט ארויף אויף הדסים וואס איז נישט משולש, נאר ס'איז סתם ס'איז א ווילדע הדס וואס דאס איז נישט כשר צו נוצן אויף א לולב, דאס האט נחמיה דער נביא נחמיה געהייסן ברענגען צוצודעקן א סוכה, ועץ עבות, דאס ער זאגט שפעטער עלי עץ עבות, דאס רעדט זיך כשר'ע הדסים וואס וואקסט דריי בלעטלעך א שורה, דאס האט ער געהייסן ברענגען ללולב צו שאקלען אתרוג לולב.